היינט ביינאכט גייען מיר רעדן א זייער אינטערעסאנטע זאך, א זייער וויכטיגע זאך. די אייבערשטער האט אונז געלייגט אין א וועלט וואס ס'דא אסאך לאקשערי, וואס מיינט לאקשערי? לאקשערי מיינט אסאך זאכן וואס א מענטש האט וואס ער דארף נישט האבן, אסאך אסאך זאכן האט די אייבערשטער אונז געגעבן, זאכן וואס איז עקסטרעס, א קאר, א טעלעפאן, א קאמפיוטער, טויס, האביס, איינער האט ליב צו גיין טרעוולינג, איינער האט ליב צו גיין פישינג, איינער האט ליב צו גיין גאלפינג, איינער האט ליב צו גיין טרעינס, יענער האט ליב עראפלעינס, יעדער איז דא אסאך, יא ס'דא אסאך האביס, איינער האט ליב צו בויען לעגא, אלע זאכן וואס דאס איז אלעס עהם האביס, א זאך וואס עהם איינער האט ליב צו שפילן מוזיק, דאס איז אלעס זאכן וואס די אייבערשטער האט אונז געגעבן. פארוואס האט די אייבערשטער אונז געגעבן די אלע זאכן? פארוואס האט ער געגעבן די אלע זאכן פאר אונז צו פאר אונז אויף די וועלט? און ער זאגט א זייער אינטערעסאנטע און א זייער וויכטיגע זאך. אז ס'איז א זייער א שארפע זאך מען דארף וויסן ווי אזוי צו לערנען דאס אבער לאמיר פראבירן עס צוזאמען צו אדורך צו מאכן א מענטש ס'דא צוויי מענטשן אויף דער וועלט ס'איז דא א מענטש וואס הייסט בערל און ער איז א בעל עבירה ער מאכט עבירות אדער ער איז נישט קיין ערליכע איד.

ער טוט תשובה, ער מאכט ערליכערהייט תשובה, זאגט אים דער אייבערשטער, רבי איד, איך בין דיך מוחל, האסט געמאכט תשובה, איך בין דיך מוחל. אמאל איז דא עבירות, יענקי, וואס מען דארף תשובה אליינס נישט גענוג, מען דארף אים שיקן אין גיהנום פאר דעם. אוי וויי, אבער תשובה קען מען מאכן, און ס'איז דא א כפרה פאר א מענטש מאכט א עבירה. אויף די אנדערע זייט איז דא א מענטש וואס טוט אין לעבן, ער וועיסט זיין לייף, ער טוט גארנישט אויף אין זיין לעבן, הא שלמה? ער טוט איינפאך גארנישט אויף מיט זיין לעבן, די אייבערשטער זאגט רבי איד, כ'האב דיך אראפגעשיקט אויף די וועלט, פארוואס האב איך דיך אראפגעשיקט אויף די וועלט? דו מיינסט כ'האב דיך געשיקט צו גיין פישינג? דו מיינסט איך האב דיך אראפגעשיקט אויף דער וועלט צו גיין בייקינג? דו מיינסט איך האב דיך אראפגעשיקט צו דער וועלט צו גיין שפילן לעגא? דאס זאגט דער אייבערשטער צו דיר, רבי איד, דו האסט א דזשאב אויף דער וועלט, דו דארפסט אויפטון אויף דער וועלט, דו קענסט נישט סתם וועיסטן דיין טיים, זאגט דער אייבערשטער, איך קען דיך א נסיון,

ביקאוז איי וואנט טו טעסט יו, איך וויל דיך אויספרובירן, גייסטו קענען אדורך שטיין די נסיון? און גייסטו זאגן ניין, איך וועיסט נישט מיין צייט, מיין צייט איז מיר וויכטיג, מיין צייט איז מיר טייער, מיין צייט דארף איך אויסנוצן יעדן טאג, און איך גיי זיצן און לערנען

אבער ווען ס'איז די צייט צו לערנען אדער ס'איז א צייט צו טון גוטע זאכן, דעמאלט זאלסטו טון גוטע זאכן, זאלסטו טון די ריכטיגע זאך. א מענטש קען דאך נעמען א שבת? און וואס טוט ער אויף א שבת? ער גייט שבת ביינאכט עסט ער סעודה, ער גייט שלאפן, נעקסטן טאג גייט ער דאווענען, ער עסט א סעודה, ער גייט שלאפן, שפעטער ער עסט נאך אביסל, און ער גייט מנחה, מעריב, און פארפאטשקעט א גאנצן שבת.

זאג א שקויעך, נוץ אויס יעדע מינוט, קענסט טראכטן פון די אני מאמין'ס, קענסט טראכטן פון מיך די אייבערשטער, לערן דיך צו אמונה, לערן דיך צו בטחון, ווער א בעסערע א בעסערע א בעסערע איד, דאס איז אונזער דזשאב אויף דער וועלט יענקל, צו ווערן א בעסערן א בעסערע א בעסערע איד, הערש שלמה, א בעסערע איד, נישט צו גיין שפילן אגאנצן טאג. און נישט צו גיין זינגען א גאנצן טאג, און נישט צו ארום פארן די וועלט א גאנצן טאג, און נישט צו האבן האלידעיס א גאנצן טאג, אבער וואס האסטו אויפגעטון ווען דו טוסט די אלע זאכן? ווען דו וועיסט אן טיים, קענסטו תשובה מאכן פון וועיסטינג טיים? ניין.

איינמאל א טאג איז אריבערגעגאנגען, דער טאג איז אריבער און עס גייט שוין מער נישט צוקומען צו דיך א גאנץ לעבן. סא דאס איז אונזער דזשאב, פיל אן יעדן טאג, פיל אן יעדע שעה, טו די ריכטיגע זאך. דאס ווייס איך נישט, אבער אוודאי, צו א מענטש דארף צוריקקומען.

אסאך, עס איז דא אסאך אידן וואס מאכן א חשבון הנפש סוף טאג, מען הייבט אן צו טראכטן א גאנצן טאג וואס האב איך געטון היינט, און מען גייט אדורך זיין גאנצן טאג, און היינט אינדערפרי בין איך אויפגעשטאנען, איך האב געטון דאס, איך האב געטון יענץ, וואס, אדורכגיין א גאנצן טאג וואס א מענטש האט געטון, דאס מיינט א חשבון הנפש, סאו דו פרוביר אנצוהייבן מאכן א חשבון הנפש פון היינט אינדערפרי ביז יעצט, און זען צו דו גייסט אנקומען, יא, עס גייט זיין צייטן, אוי וואס האב איך געטון היינט דעמאלטס און דעמאלטס.

מיטוואך לעצטע וואך פֿיר דרײַסיק וואס האסטו געמאכט יענקי? וואס האסטו געמאכט א חודש צוריק? וואס האסטו געמאכט א חודש צוריק צוועלף אזייגער? ניין איך געדענק נישט, די חפץ חיים האט געהאט יעדע זאך אויסגערעכנט, די איינציגסטע זאך וואס ער האט נישט געוואוסט איז געווען מיין איך אַכצן מינוט פון די גאנצע יאר האט ער נישט געוואוסט וואס האט געטון די אַכצן מינוט? דאס מיינט א אויסגעארבעטע איד, דאס מיינט א איד וואס האט אויסגע... פארוואס איז רוח קודש? ער האט געוואוסט וואס ער האט געטון יעדע מינוט, ווייל ער האט אכטונג געגעבן יעדע מינוט, וואס טו איך יעצט? טו איך די ריכטיגע זאך? טו איך די פאלשע זאך? טו איך ריכטיג? טו איך פאלש? ער האט געהאלטן קאפ, אוודאי איז געווען דער הייליגער חפץ חיים פאר דעם איז ער געווען א ריזיגע צדיק, און דער חפץ חיים. אונז האלט' נישט אויף די מדריגה פון די חפץ חיים, ווייט ווייט ווייט פון די חפץ חיים שטייען אונז. דאס ביסטו גערעכט, אבער דאך האט די חפץ חיים געוואוסט אַכצן מינוט האט אים געפעלט. און אוודאי ס'איז א עבודה, ס'איז סלאולי, מ'קען נישט מאכן אלעס אויף איינמאל, יעצט גיי איך אויס נוצן מיין יעדע סעקונד פון מיין טאג, ס'גייט נישט אזוי. אבער דאס זאל זיין אונזער שטרעבן אין לעבן, אנצוקומען צו דעם, צו אויסנוצן אונזער טאג. און מ'עט קומען אויף יענע וועלט, עט מען דיך פרעגן, ר' שלמה! וואס האסטו געטון אויף דער וועלט? ער וועט זאגן, אה, דו ווייסט וואס איך האב געטון? איך האב געמאכט, כ'בין, איך האב געשפילט מיט רעיסינג קארס א גאנצע לעבן. און מען וועט פרעגן, רבי יענקל, וואס האסטו געטון? ער וועט זאגן, יא, איך האב געכאפט הונדערט צוואַנציק פיש אין מיין לעבן. וועט מען זאגן, וואס?